די ערשטע פסוק געבט אונז די לאקעישאן און די צייט פון די אנהייב פון די מעשה און ממילא קאנעקט אונז עס צו ספר שמות וואס האט זיך געענדיגט ווען מען האט געבויט די משכן ווי איז עס געווען מדבר סיני באהל מועד דאס הייסט מדבר סיני אבער שוין נעבן די אייבערשטער האט שוין גערעדט פון די אהל מועד אזוי ווי ספר ויקרא איז וידבר השם אליו מאהל מועד ס'איז שוין געווען אהל מועד אבער די אהל מועד איז געשטאנען אין מדבר סיני סאיז אויך בעצם א צייט ווען זיי נאך געווען אין מדבר סיני דאס איז די פלאץ ווי די אייבערשטער האט גערעדט צו זיי, די דיבור איז שוין נישט דווקא מתייחס צו די אהל מועד ס'איז מתייחס צו די גאנצע עולם אין די מדבר, און ווען איז עס געווען? בחודש השני בשנה השנית, די צווייטע יאר, די ערשטע חודש האט מען מעמיד געווען די משכן, אזוי ווי ס'שטייט אין סוף ספר שמות און ויקרא, און יעצט האלט מען די צווייטע חודש קען מען גיין ווייטער, יעצט ווי בעצם גייט מען ווייטער, וואס איז באמת די פלאן, יעצט פון דא גייט מען גיין צו ארץ ישראל, כובש זיין ארץ ישראל, דאס איז בעצם די פלאן און עס האלט נאך פאר די גאנצע מעשה וואס אונז ווייסן שוין פון פרשת שלח און ווייטער אין חוקת אז מ'גייט נישט גיין אזוי שנעל איז דא בעצם האלט מען נאך ביי די אריגינעלע פלאן, מ'דארף געדענקען אנהייב ספר במדבר האלט נאך ביי די אריגינעלע פלאן אז מ'גייט סטרעיט אין ארץ ישראל, סאו וואס דארף מען טוהן? מ'דארף שטעלן אן ארמעי. און דאס איז די פשוט'ע פשט פון די שאו את ראש כל עדת בני ישראל כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אויף זייער ארמעי און ס'הייסט יעדע גרופע אפשר יעדע שבט דארף מאכן זיין גרופ אדער יעדע בית אב יעדע משפחה פארשידענע לעוועלס, למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות, פארשידענע לעוועלס יעדע איינער מיט זיין נאמען מיט זיין משפחה ווי ער באלאנגט, זאל מען ציילן, דאס און אהרן גייען און ציילן און נישט נאר ציילן, פוקד זיין מיינט אלעמאל אויך ציילן אויך אזוי ווי ממנה זיין, עס ביידע גייט צוזאמען, ווען מען ציילט ווייסט מען ווי מען קען ממנה זיין וואס מען קען טון. פאר דעם פארשטייען אונז אויך זייער פשוט אין די סוף פון די פרק שטייט א ספעשל מצוה אך את מטה לוי לא תפקוד, פארוואס זאלסטו נישט ציילן די מטה לוי? ווייל זיי זענען זיין מופקד אויף די בית המק אויף די משכן, דאס הייסט אזוי ווי ס'שטייט המה ישאו את המשכן, און זיי זענען שומר אויף די משכן, דאס הייסט די לווים זיי באלאנגען נישט צו זיי גייען נישט כובש זיין את הארץ, וועגן דעם דאס איז פשוט פשט וועט לערנען שפעטער און אויך פריער, לווים האבן נישט קיין חלק בארץ, זיי זענען נישט פון די כובשי הארץ, זיי האבן נישט קיין חלק בארץ, זייער דזשאב איז כאילו אזוי ווי עס איז דא א צבא כיבוש הארץ איז דא צבא המשכן, זיי זיי היטן נעמען קעיר פון דעם משכן, זיי נעמען. ווי די פסוק פירט אויס ושמרו את משמרת המשכן זיי מאכן זיכער אז קיין זרים קומען נישט צו וואס דאס איז קען זיין מיתה דאס הייסט אויכעט פיקוח נפש מ'דארף געדענקען נישט זאל נישט מיינען אז די אידן זענען עוסק אין כיבוש ארץ און פיקוח נפש די לווים טוהן עפעס עבודת השם ניין זייער עבודת השם איז פאר יעדע איינער כדי אז די אייבערשטער וואס איז שורה בתוך בני ישראל זאל נישט זיין די קצף זאל נישט דארפן הרג'ען די אידן אזוי ווי מ'גייט זעהן אין די המשך הספר אז אמאל האט זיך געמאכט אזא קצף טאקע און די לווים'ס דזשאב איז בעצם מונע זיין וואס מ'זעהט שפעטער די דוגמאות פאר דעם. עס איז זייער וויכטיג פאר די פסוק אזוי ווי אין גאנץ די גאנצע מעשה וואס מ'האט געלערנט פון מיטן ספר שמות, אז יעדע זאך גייט על פי השם, ס'איז דא די פסוק שרייבט ארויס די ציווי וואס די אייבערשטער האט געהייסן, שאו את ראש בני ישראל זאגט ער פאר משה און אהרן, און פאר משה זאל דער אהרן זאלן עס ביידע טון, און ס'שטייט ס'שטייט די קיום ויעשו כאשר ציווה ה' את משה, זייער קלאר, ס'איז דא אזוי ווי יעדע מעשה האט דא דריי דריי פארטס די אייבערשטער הייסט און מען טוט פונקטליך וואס די אייבערשטער הייסט און די פסוק איז מאשר אז מען האט געטון פונקט וואס די אייבערשטער הייסט ויעשה כדבר משה דאס איז זייער וויכטיג פאר די אלע פרשות עס אראפצולייגן די נקודה נאך א זאך וואס איז וויכטיג עס איז א חלק פון די פקודה איז מסדר זיין די נשיאים ווער עס שטייט שמות האנשים אשר יעמדו אתכם עס מיינט נישט נאר צו העלפן צו ציילן פארשטייט זיך אז זיי גייען אפשר אויך העלפן ציילן אבער זיי גייען בעיקר זיין טאקע די ראשי אזוי ווי די גענעראלן די די אפיסערס, די מענטשן וואס זיי גייען זיין אין טשארדזש פון יעדע שבט, לראובן אליצור בן שדיאור און אזוי ווייטער, עס געט א ליסט פון יעדע איינער ווער גייט זיין די נשיא און די כל נשיאי מטות אבותם, ראשי אלפי ישראל, ראשי אלפי ישראל פשוט טייטש אלפי אזוי ווי עס שטייט שובה השם רבבות אלפי ישראל, אלפי מיינט קען מיינען טויזענט אבער עס מיינט אויך אזוי ווי גרופעס פון א ארמעי הייסן אלפי, אלפים אדער אלופים שפעטער, דאס איז די מטרה פון דאס און וועגן דעם איז דא אויף זיי נשיאים און אזוי ווייטער און עס ציילט יעדע איינעם נאכדעם האבן אונז. די פירוט די פירוט מפורט רעכנט אויס יעדע איינס ראובן האט געהאט אזוי פיל מענטשן אזוי ווייטער כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא ווייזט אונז אלץ אז דאס איז די פון צוואנציג קען מען גיין אין מיליטער דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן וויפיל ס'איז דא יעדע שבט און אזוי ווייטער נאכדעם ווייטער גייען אונז צוריק צו די לווים ווען מ'איז בעצם מ'האט שוין געקענט פארשטיין אליינס יא מ'האט ממנה געווען די נשיאים און עס איז געווארן ס'איז אינטערעסאנט אלעמאל איז דא צוועלף מען האט צוטיילט יוסף פאר אפרים ומנשה ממילא בלייבט צוועלף לוי איז נישט איינער פון זיי אבער דאס איז נישט ווייס נישט פונקטליך צו עס איז מוקדם ומאוחר בתורה מען קען פון דעם אליינס פארשטיין אז ס'איז א ספעציעלע מצוה אז מען ציילט נישט די לוויים אבער וואס איז יא ואתה הפקד את הלוויים וואס איז זייער דזשאב ס'שטייט נישט ווער איז די ממונים ווער זענען די ראשי הלוויים עס גייט שטיין שפעטער אינטערעסאנט אז עס שטייט נישט דא אזוי דאס האט נישט קיין שייכות דא איז מען ממנה די גענעראלן און די לוויים וואס זאגט מען וואס זייער דזשאב איז זייער דזשאב איז אפאר זאכן מען קען דא מדייק זיין אפאר זאכן איינס איז זיי דארפן זיין מופקד על המשכן ס'שטייט נישט גארנישט וועגן די עבודות פון די משכן ס'שטייט זיי דארפן נעמען די משכן ווען מען פארט מען רעדט דאך מען גייט פארן דארפן די לווים נעמען קעיר פון די משכן ארויפלייגן און אויפשטעלן און זיי זענען חונה סביב למשכן עס צו היטן זיי מאכן זיכער אז קיינער קומט נישט צו דאס זענען די צוויי זאכן וואס די לווים טוען.